איך וויל רו. רו. פארמאך דעם פארשאלטענעם ראדיא. די לידלעך שניידן זיך מיר אריין אין מח ווי דער גלאנציגער מעטאלענער אינסטרומענט מיט וועלכן דער דאקטאר גראבלט אין מיינע וואונדן. לאזט מיך שטארבן אין רו. אדער לעבן אין רו. א דאנק. איצט איז מיר גוט. ווידער מארפין, נאר ניט צופיל, נאר ניט פארלירן דאס גאנצע באוואוסטזיין, זאל בלייבן אביסל וועטיק, דאס איבערצייגט מיך אז איך לעב, אז מען הערט אויף צו ליידן, הערט מען אויף צו לעבן. כ'האב אדאפטירט דעם ווייטאג מיטן לעבן צוזאמען, פאראייניגט.

שוועסטער, פארלעש דעם לאמפ. די פינסטערנישט איז גוט. די שטילקייט איז גוט. טראכטן נאר וועגן דעם וואס איז גוט, אנטלויפן פון דעם וואס איז געווען. מיין ליבער, האט עימץ געזאגט, ליבער, א ווארט וואס איז לייכט ווי אן אטעם, ווי דער הויך פון ווינט וואס האט געוויגט דעם פוירהאנג אויפן פענסטער. מיר זענען א שיין פארפאלק האט זי געזאגט, און דער אמתן איז נאר זי געווען שיין, שלאנק און ליכטיג, גרינג, עטעריש, כמעט א ניטאיקע. איך פלעג מיר ניט פארגינען זי אנצורירן, עס האט זיך מיר אויסגעדאכט אז מיינע הענט זענען ניט גענוג ריין, ניט גענוג צארט כדי צו גלעטן איר לייב וואס קען זיך נאך אין איין מינוט צעשווימען אין דער נאכט ווי א חלום. און אפשר איז זי טאקע געווען א פארבלענדעניש, אן אויסגעטראכטע זעאונג. דער איינציגער באווייז פון איר עקזיסטענץ איז מיין ליבע. איך האב זי ליב געהאט נאך איידער איך האב צום ערשטן מאל דערהערט דעם ווייכן קלאנג פון איר נאמען. ווען איז דאס געווען? נעכטן? אייערנעכטן? פאר דער מלחמה? אזוי וועלן מסתמא איצט די מענטשן זאגן פאר דער מלחמה, מלחמות אמפוטירן הענט און פיס, פארבייטן זיי אויף שווערע הילצערנע שטאלצן אדער אויף לייכטע פראטעזן פון אלומיניום. נאך די מלחמה וועט זיין ווידער גוט, זאגן מסתמא די מענטשן, מען וועט פראדוצירן און האנדלען, מען וועט פארריכטן די שאדנס, א זיס לעבן וועט זיין נאך דער מלחמה. יעדער מלחמה איז א מפלה, אפילו א זיגערישע. פאר דער מלחמה פלעגסטו צו מיר זאגן, ליבער מיינער, האסט אזעלכע לאנגע שיינע פיס, איך האב געהאט פיס ביז צו דער ערד, איצט פיל איך א גיהנומ'דיגן ווייטיג אויפן ארט ווי איך האב שוין ניט קיין פיס. ערגעץ ביים ראנד פונעם בעט, צו אפשר מחוץ דעם בעט, האב איך איין פוס, זייער א קורצן. די קראנקן-שוועסטער קוקט אויף מיר מיט אזויפיל צער, איך בין א קאליקע. מענטשן זענען איצט זייער שפירעוודיג לגבי פרעמדע יסורים. קיינמאל פאר דער מלחמה זענען זיי ניט געווען אזוי שפירעוודיג, אזוי גוט, אין א שיינעם טאג וועט די מלחמה זיך ענדיגן, אפשר האט זי זיך שוין געענדיגט, און מיר וועלן ווידער זיין ווי מיר זענען געוועזן. ליבינקע, מיט וועמען וועסטו דעמאלט באוואונדערן די לבנה נאכט? מיט וועמען וועסטו דורכלעבן דעם אומרו פון א נייער ליבע? מען האט מיך דא געפרעגט צו וועמען איך וויל אנקלינגען, וועמען צו וויסן טון. די שוועסטער האט צוגעטראגן צום בעט דעם טעלעפאן, דאס טרייבל איז געווען פארבונדן מיט א לאנגער שניר. עימיץ האט ביי מיר געפרעגט דעם טעלעפאן נומער. דעם נאמען. וואסער נאמען? די האסט געזאלט פרעגן מיין נאמען? אבער דאס איז געווען פאר דער מלחמה. צוערשט האט דיר אויסגעפעלט מוט, האסט ניט געהאט קיין צוטרוי צו מיר, צו מיין רייד, צו מיינע הענט, צו מיין לייב, און שפעטער שפעטער האבן מיר שוין נישט באוויזן, עס איז אויסגעבראכן די מלחמה, די קליינע גרויסע מלחמה, אין יענעם טאג ווען איך האב נאך געהאט ביידע פיס, ליבינקע, צו בין איך געשלאפן? איך וויל ניט שלאָפֿן, שוועסטער. איך וויל אויך ניט זײַן וואַך. צווישן חלום און וואָר שפּרייטן זיך אויס אומענדלעכע שטחים פֿון זאַמד, מדבריות און בערג. אין סאַמע האַרץ פֿון מדבר בין איך אַראָפּ פֿון דזשיפּ און צוגעגאַנגען צו אַן אַלטן בעדואינער, וואָס איז געזעסן אין שאָטן פֿון אַ פּאַלמע. זײַן פּנים איז געווען שוואַרץ און פֿול מיט קנייטשן. ער איז אויפגעשטאנען כדי מיך צו באגריסן. איך בין געווען זיין גאסט, מיר האבן געטרונקען קאווע פון א קליינע טערקישע קעלישקעס. ביידע זענען מיר געווען העפליך און פריינדליך, פול מיט גוטן ווילן. ער האט זיך באמיהט צו רעדן עברית, און איך האב גערעדט צו אים אראביש. מוסא, האב איך געזאגט, ביסט אלט ווי אן איילבערט בוים, ביסט קלוג און טראגסט אין הארצן די נסיונות פון דיינע אבות, ענטפער מיר אויף איין שאלה. בכול ממנון האט געענטפערט מוסא מיטן בעסטן ווילן. איך האב אויסגעשטרעקט די האנט צו דעם טאל צווישן צוויי הויכע בערג. עס זענען דארט געלעגן פארזשאווערטע טיילן פון אויטאס און טאנקן, איבערבלייבענישן פון דער פריערדיגער מלחמה. פארוואס האבן זיך די מענטשן פיינט? פארוואס פארגיסן זיי בלוט, פירן מלחמות? מוסא האָט זיך פֿאַרטראַכט און מיט אַ לײַכטן שמײכל האָט ער גענומען דערצײלן אַ מעשׂה, און איך װײס נישט, צי האָט ער זי אין יענער מינוט אױסגעטראַכט, צי האָט ער זי געירשנט פֿון זײַן פֿאָטער אָדער פֿון זײַן זײדן. דאָס איז געשען מיט אַ סך יאָרן צוריק אין ירושלים, צי אין באַגדאַד, צי. אין דמשק? איך געדענק שוין נישט. ס'האבן דארטן געלעבט צוויי שכנים, זיי זענען אויסגעוואקסן אין גרויס פריינטשאפט, פונקט ווי זייער עלטערן וואס זענען אויך געווען פריינט. איינער איז געווען א איד, דער צווייטער א מוסולמענער. ביידע זענען געווען בלינד. ווען זיי זענען אויסגעוואקסן, זענען זיי ביידע געווארן בעטלערס. אין איין טאג פלעגן זיי זיצן אין שאטן פון מעטשעט, און דעם צווייטן טאג פלעגט מען זיי זעהן אין שאטן פון דעם אידישן מקדש. פארנאכט פלעגן זיי זיך אננעמען ביי די הענט און צוזאמען גיין אהיים, אין יענעם קווארטל וואו עס האבן געוואוינט ארעמע מענטשן. מיט די אויסגעבעטלטע גראשנס האבן זיי זיך צעטיילט גלייך און גערעכט, און געגעסן האבן זיי פון דעם זעלבן לאבן ברויט. איין מאָל איז פֿאַרבײַגעגאַנגען אַ רײַכער מאַן פֿון װײַטע לענדער און האָט זיך אָפּגעשטעלט בײַ די צװײ בעטלערס. אין אײנעם האָט ער דערקענט אַן אַראַבער, אין צװײטן, אַ ייִד. עס האָט אים געחידושט, װאָס די דורכגײערס באַציִען זיך צו בײדע מיט דער זעלבער פֿרײַנטלעכקײט און שענקען זײ נדבֿות מיט דער זעלבער האַרציקײט. דו ביסט דאך א איד, פארוואס בעטלסטו אין שאטן פון מעטשעט? האט ער געפרעגט יוסף'ן, און דערויף האט אים אחמעד געענטפערט, מארגן וועלן מיר בעטלען אין שאטן פון אידישן מקדש, מיר זענען פריינט, און די מענטשן אין שטאט זענען אונזערע פריינט, און קיינעם שטערט ניט וואס איך בין א מוסולמענער און ער איז א איד. דער פרעמדער האָט זיי געלויבט פאַר אַזאַ שיינער פריינדשאַפט, האָט אַ שאָקל געטאָן מיט זיין בייטל און געזאָגט, אייער פריינדשאַפט איז ווערט צו באַלוינען, אָט זענען הונדערט דינאַרן. ביידע בלינדע האָבן דערהערט דעם קלאַנג פון די גאָלדענע מטבעות. דער פרעמדער איז אַוועק, און עס האָבן אים באַגלייט די ברכות פון די צוויי בלינדע בעטלערס.

האסט זיי אוודאי נישט פארלוירן. זיי זענען מסתמא אין דיין בייטל, ער האט זיי דיר געגעבן, האט געענטפערט דער איד, איך האב געהערט דעם קלאנג פון גאלד. אויך איך האב געהערט דעם קלאנג פון די הונדערט דינארן, האט געזאגט אכמעד, דו האסט זיי צוגענומען, און איצט ווילסטו מיך גענארן, ביסט א ליגנער און א פאררעטער. און פון דעמאלט אן האט זיך אנגעהויבן די שנאה צווישן זיי.

מיר האבן געווארט אויף אונזער ארטילעריע, אויף אונזערע עראפלאנען, אויף א נס. איך ווייס ניט ווילאנג מיר האבן געווארט, ס'איז מיר ניט איינגעפאלן צו קוקן אויפן זייגער, מיר האבן געווארט אויף אונזער ארטילעריע אדער אויפן טויט. עימעץ האט געבראכט פון אן אנדער פאזיציע א קליין אנטי-פאנצער מאשין געווער.

ניין, דאס איז די שוועסטער. זי זאגט אז מ'איז צו מיר געקומען. צו מיר? צו מיר איז מען געקומען? א טעות. איך האב קיינעם נישט געשריבן וואו איך געפין זיך. כ'האב צו קיינעם נישט געקלינגען. פאר דיר בין איך א פארפאלענער, אפשר אין געפאנגענשאפט אין קאירא צי אין דמשק. עס האט ווער געעפנט די לאדענס, דאס צימער איז פול מיט ליכט, א שטיקל הימל אין פענסטער, א שטיקל פאלמע, די זון. דארט איז די זון געווען פארנעפלט, פארדעקט מיט א וואלקן רויך. איך בין געלעגן אויפן זאמד, דער סאניטאר האט זיך אנגעבויגן, איין האנט ארונטערגעריקט אונטער מיין פלייצע און מיט דער צווייטער אויפגעהויבן מיין קאפ. איך האָב געזען זײַן באַװאַקסן פּנים. ער האָט געהאַט מידע, אײַנגעפֿאַלענע אױגן. גיב מיר װאַסער, האָב איך געבעטן. אָבער איך האָב נישט געהערט מײַן אײגן קול. אױך ער האָט שױן נישט געהערט. ער איז אַנידערגעפֿאַלן און דער שמײכל אױף זײַן פּנים איז פֿאַרגליװערט געװאָרן. זײַן האַנט אונטער מײַן קאָפּ האָט אַ ציטער געטאָן.

זיינע טויטע באקן. כ'האב צוגעמאכט די אויגן, געוואלט שלאפן, געוואלט אנטלויפן פון שלאכטפעלד אין אן אנדער געגנט אין גליל, אין די שמאלע געסלעך פון אלט ירושלים. דאס בלוט איז פון מיר גערונען, נאר איך האב ניט געפילט קיין ווייטאג, ניט געזען קיין ברענענדיגע טאנקן און ניט קיין פיקירנדיגע עראפלאנען. אפילו דעם גערוך פון בלוט וואס האט גיך געגליווערט אין דער היץ איז אויך צו מיר נישט דערגאנגען, ביז עס זענען געקומען די חברה-לייט און האבן מיך פון דארט ארויסגעטראגן. א פרעמד פארפום גערוך, איך דערקען ניט דאס קול, עמעץ רירט אן מיין האנט, איך דערקען ניט דעם באריר.

צי האט ער צייט איצט פרעג איך אונטערצושרייבן תנכ'לעך פאר אלע העלדן? יא ענטפערט זי, א גאנצע נאכט איז ער געזעסן און האט אונטערגעשריבן, זי דערלאנגט מיר ראזיר מעסערלעך און צוקערלעך און קלייניקע באטעריעס פארן טראנזיסטער. די קראנקן שוועסטער ריקט

איך האב ניט קיין משפחה, זאג איך, איך וויל ניט קיינעם, גיט מיר אביסל מארפין, איך וויל שלאפן. מאך זיך נישט נאריש, זאגט דער דאקטאר, וועסט קיין מארפין נישט באקומען, לייד אביסל. און ער האט שטיל עפעס א זאג געטאן דער קראנקן-שוועסטער. פלוצים איז אריינגעקומען דיין מאמע און איז צו מיר צוגעפאלן, און איך האב דערפילט אירע טרערן. זי האט געוויינט.

איך האָב פֿאַרמאַכט די אױגן, און אַלע געװעבן זענען אין מיר געװען אָנגעשפּאַנט. דײַן טאַטע האָט געזאָגט. איך האָב דיך געזוכט אין אַלע שפּיטעלער. גאַנצע נעכט האָבן מיר געװאַרט אױף אַ ידיעה פֿון דיר, אױף אַ קלינג. איך װיל גאָרנישט ניט, האָב איך אים געענטפֿערט. איך װיל שטאַרבן. גײט פֿון מיר אַװעק און לאָזט מיך שטאַרבן. איך האָב מורא געהאַט צו עפֿענען די אױגן, אפֿשר איז עס ניט מער װי אַ חלום, אפֿשר איז עס אַ ליגן.

א מעשה וועגן גאט'ס ניסים, פון בוך וואו שמעטערלינגען שוועבן, פון קלמן סגל. די מעשה איז פארגעקומען ביים ברייטן טייך. אזוי ברייט איז געווען דער טייך, אז פון איין ברעג האט מען קוים געזען די פענעמער פון מענטשן אויפן צווייטן ברעג.

זיי האבן זיך ארויפגעגליטשט איינער אויפן אנדערן ביז ס'איז אויסגעוואקסן א גאנצער בארג וואס האט אויסגעזעהן ווי א גיגאנטישע סור-רעאליסטישע סקולפטור. אט די קלעצער האבן מיר, די ארעסטאנטן פון ארטיגן לאגער, געדארפט פונאנדערנעמען. אויפן הויכן ברעג איז געשטאנען א לאסט-צוג מיט אפענע וואגאנען, און מיר האבן

ווי אן אנטרייבער, א שטיקל נאטשאלניק, ווען ער האט זיך אנגעשיכורט, האט ער נאך אלץ ליב געהאט צו דערציילן וועגן חבר סטאלין, אבער שוין מיט מער דרך ארץ. אין איינעם א טאג איז קאליע געווארן די מאשין וואס האט ארויפגעשלעפט די קלעצער, ס'איז געווען סוף יולי, דאס לעצטע ביסל שניי האט זיך ערשט צעטייעט, און דער ברעג איז נאך געווען נאס און גליטשיג. אין די שיינע טעג האבן זיך אלס העכער צעוואקסן די זאפטיגע קראפעווע בלעטער פון וועלכע מען האט געקאכט א גרינעם זופ, סאמע קאלאריעס, ווען די בלעטער זענען שוין געווען ווייך האט מען דאס שיטערע ארויסגעגאסן און דאס געדיכטע ארויסגעווארפן, ווייל א מענטש האט אזא מאכל נישט געקאנט עסן, איינער האט יא פארזוכט, איז ביי אים אויסגעקרימט געווארן דאס פנים און ער האט שוין נישט געקאנט פארמאכן דאס מויל.

שטענדיג האבן זיי געפירט א וויכוח ווער ס'איז גרעסער, דער גאספאד באג צו דער באטיושקא סטאלין. דער אויפזעער איז געשטאנען אויבן לעבן וואגאן און האט זיך געריסן די האר פונעם קאפ, אז די מאשין שטייט וועט מען נישט מאכן די נארמע, און אז מ'וועט נישט מאכן די נארמע וועט מען די ארעסטאנטן נישט געבן צו פרעסן, און אז מ'וועט זיי היינט נישט געבן צו פרעסן וועלן זיי מארגן נישט האבן קיין כח צו ארבעטן, און און אויך אים, דעם אויפזעער, וועט מען דערפאר נישט בענטשן. פּלוצים האָט זיך אויבן אויפן באַרג באַוויזן אַ פּאַרשוין אין אַ מונדיר, מיט גלאַנציקע שטיוועלעך און מיט אַ רויטן שטערן אויפן היטל. ער האָט געריטן אויף אַ פערדל און האָט אויסגעזען ווי אַ גענעראַל. ער האט עפעס גערעדט מיטן אויפזעער און יענער האט זיך פאמעלעך אראפגערוקט צו אונז און האט תיכף אנגעהויבן צו זידלען אונזערע מאמעס און באבעס, הלמאי מיר זיצן און ארבעטן נישט, די מלוכה ווארט, די פארטיי ווארט, אלע ווארטן מיר זאלן אויספירן די נארמע, אניט וועט אונטערגיין די וועלט, עס וועט זיך איינברעכן דער ווירטשאפטליכער פלאן צו העכערן דעם לעבנס ניווא פונעם ארבעטער קלאס, פון דער ארבעטער אינטעליגענץ, אין זיגרייכן לאנד פון סאציאליזם און אויפן ערד קיילעכ בכלל. מיר האבן געהארכט מיט גרויס ערנסט און מיט טרויעריגע פענעמער, מיט אונזערע ווייכע אידישע הערצער האבן מיר געקריגן רחמנות אויף דעם פראלעטאריאט פון קאפיטאליסטישן אמעריקע וואס הארעוועט שווער און ביטער פאר א שטיקל ברויט, זיי, די פראלעטאריער פון אמעריקע, האבן, האט געטענה'ט דער אויפזעער, זענען נישט זוכה צו ארבעטן מיט אונז אינאיינעם, אין זעטיגקייט און פרייד, אין אזא שיינער לאנדשאפט ביי די בארימטע סיבירער קלעצער, וואס דער גאספאד באג האט, נישט היינט געדאכט, באשאפן. אבער אין א שיינעם טאג, האט ער אונז פארזיכערט, וועלן מיר זיי באפרייען און זיי אלע שיקן אויף קאמטשאטקע. אויף אזא אופן האט אונז דער אויפזעער געמוטיגט און געשטארקט, דערנאך האט ער ביי איטליכן קלאץ אוועקגעשטעלט אן ערך א דרייסיג מאן, און געהייסן ארויפשטופן די קלעצער בארג ארויף צו די וואגאנען, ער האט אויך צוגעלייגט א האנט. געווען איז ער, דער אויפזעער אונזערער, א מענטש מיט צוויי נשמות, איינע האט מיטגעפילט געהאט אויף אונז רחמנות, ווייל ער איז דאך אליין געווען א שקלאף פונקט ווי מיר, ווען ער האט געזען אז איימיצער פון די ארעסטאנטן גיט זיך א וואקל און פאלט אוועק א טויטער, האט ער אראפגענומען דאס היטל און זיך איבערגעצלמט. דערנאך האט ער געמאכט דעם חשבון וויפיל יענער האט נאך געקאנט לעבן ווען ער שפארט נישט אן אין לאגער. אויב עס איז דערביי געווען א זעלנער, האט ער אויסגערעכנט אויף די פינגער וויפיל יארן דער טויטער איז שולדיג געבליבן דער פארוואלטונג פון גולאג.

וואס דער האר האט אים באפוילן, און זיך געבוקט פאר אים ווי פאר א גאט. כדי צו מאכן א פשרה צווישן די צוויי נשמות, האט ער זיך אריינגעשטעלט אין דער ריי און מיט זיינע צוויי קרעפטיגע ארעמס געוואלט אונז העלפן. און ער האט אונז טאקע געהאלפן. די ארעסטאנטן האבן געקרעכצט און געשריגן. לויט'ן געשריי האט מען דערקענט צי דער מענטש לייגט אריין כח אין דעם פארשאלטענעם קלאץ, אויב ער האט געקרעכצט ווי א אידענע וואס גייט צו קינד, אדער ווי א זינדיגער וואס מ'שלאגט אים מלקות, האבן מיר באלד פארשטאנען אז קיין כח לייגט ער נישט צו, ווייל דער וואס האט באמת געארבעט האט נישט געשריגן, ער האט בלויז געזשיפעט מיט די לעצטן ביסל כח. אחוץ די טויזנט יעריגע קלעצער וואס מיר האבן געדארפט ארויפשטופן אויפן גליטשיגן ברעג, האבן מיר אויך מיטגעשלעפט א צוויי מנינים אלטע און קראנקע אידן וועלכע האבן נישט געהאט קיין כח און האבן זיך געקלאמערט ארום דעם קלאץ כדי ער זאל ער זאל זיי מיטשלעפן, זאלן זיי מיר מוחל זיין וואס איך דערמאן זיי דאס. מיט גאט'ס הילף האבן מיר דעם קלאץ ארויפגעריקט עטליכע מעטער, נאר דא האט זיך דער אויף דעם אויפזעער פארגלוסט אפצווישן דעם שווייס וואס האט אים פארגאסן דאס פנים און די אויגן, אבער ווי נאר ער האט אוועקגענומען א רגע די האנט פונעם קלאץ איז געשען אן אומגליק, מיר זענען אלע געלעגן אין וואסער מיטן קלאץ אינאיינעם. איינער אן עקאנאמיסט, א מארקסיסט, האט אונז שפעטער געגעבן צו פארשטיין אז אין דעם אומגליק איז שולדיג די ערד וואס ציט אונז אראפ צו זיך, איז דאס אבער געווען שקר, ווייל אונטן איז גארנישט געווען קיין ערד, נאר דער טייך. וואס ס'איז געווארן פון דער עלעקטרישער מאשין ווייס איך נישט, קאן זיין אז זי זשאווערט נאך עד היום דארטן, קאן זיין אז מען האט זי צענומען אויף שטיקלעך און אוועקגעשיקט אין א פאבריק צו מאכן פון איר וואנט זייגערס מתנות פאר די סטאכאנאווצעס.

ווער ס'איז געשטארבן איז געשטארבן, און ווער ס'האט געלעבט האט געלעבט. איין חילוק איז יא געווען צווישן דעם אלטן און דעם נייעם לאגער, די צאל וואנצן איז דא געווען א גרעסערע. איך האב זיי חלילה נישט איבערגעציילט, אבער יענער עקאנאמיסט, יענער מארקסיסט וואס האט געטענה'ט אז די ערד, ציט אונז אראפ, ער האט זיך פארנומען מיט סטאטיסטיק, ער האט ליב געהאט צו ציילן, ביימער, שטערן, וואנצן, און אלס מיט וויסנשאפטליכע מעטאדן, אזא מין שגעון. מיר האבן רחמנות געהאט אויף די וואנצן, ווייל זיי האבן געהונגערט פונקט אזוי ווי מיר, די ארעסטאנטן, אין אונזערע אדערן איז שוין נישט געווען קיין טראפן בלוט, און מיר זענען געווען דאר ווי די שפענער.

אויפזעער מיט די צוויי נשמות זיך אנגעשיכורט, ס'איז געווען ערב דעם ערשטן מאי, און ער איז געקומען אין באראק לערנען מיט אונז א קאפיטל פון מארקס ענגלס לענין סטאלין, ער האט אויך גערעדט וועגן די שונאים פון פאלק, און האט געזאגט אז די גאנצע וועלט שטייט אויף קלאסן קאמף, אין אט דעם קאמף איז גערעכט בלויז איין מענטש, דער חבר סטאלין, ווען ער וואלט נישט געווען גערעכט וואלט אים דאך גאט נישט געהאלפן. מיר האבן געפרעגט דעם אויפזעער צי ער האט אמאל געזעהן דעם חבר סטאלין, האט ער אונז דערציילט א מעשה ווי אזוי ער און דער חבר סטאלין זענען געזעסן אין גרויסן מאסקווער פארק אויף דער זעלביגער באנק, דער חבר סטאלין האט גערויכערט א לילקע און געליינט א צייטונג, אזוי ווי ער, וואנקא, דער אויפזעער, האט נישט געהאט קיין פאפיר צו פאררויכערן א מאחורקע ציגארעטל, האט ער געבעטן דעם חבר סטאלין ער זאל אים געבן א שטיקל צייטונג, דער חבר סטאלין האט אים אוועקגעגעבן די גאנצע פראוודע און האט א זאג געטוען, ברשות סוקינע דיעטי. דערנאך האט ער ארויסגענומען פון שינעל א פלעשל וואדקא, ארויסגעשלאגן דעם קארק און געזאגט צו אים צו וואנקא דעם אויפזעהער, נו, וואנקא, וויפיאם? פון וואנען סטאלין האט געוואוסט אז ער הייסט וואנקא? דער חבר סטאלין ווייסט אלץ, נאכדעם ווי זיי האבן אויסגעטרינקען דאס גאנצע פלעשל, האבן זיך געיאוויעט צוויי שווייגנדיגע פארשוינען, גענומען וואנקא דעם בעל־מקרא, אים אוועקגעפירט גלייך אין טורמע, און פון דארטן אין לאגער, דאס איז געווען די צווייטע ווערסיע ווי אזוי מען האט אים ארעסטירט. דער אויפזעער האט זיך פארקוקט אין רויט-געלן פייער וואס האט געברענט אין דעם אייזערנעם אויוועלע, און זיין שיכור'ער מוח האט אנגעהויבן צו פאנטאזירן, אז דער חבר סטאלין לאכט האט ער דערציילט, ציטערן די שויבן אין דער גאנצער שטאט, אז ער טאנצט א קאזאטשאק, מיינט מען אז ס'איז אן ערד-ציטערניש, ער טאנצט אבער נישט, ווייל ער האט נישט קיין צייט, מיט ווייבער שלאפט ער אויך ווינציג, בלויז צוויי מאל א וואך, איין מאל מיט א נאנע און איין מאל מיט א סטאכאנאווקע. ער מאכט עס איינס צוויי און נעמט זיך ווידער צו זיינע ביכער. ער האט איבערגעליינט אלע ביכער פון דער וועלט און פון זיי געמאכט איין קליין ביכעלע וואס מען קען אריינשטעקן אין קעשענע, דעם קראטקע קורס. די איבעריגע ביכער זענען בלאטע. מיר זענען געלעגן אויף דעם ווארעמען העלצערנעם דיל און האבן צווישן איין גענעץ און דעם צווייטן אויסגעהערט די מעשות פונעם אויפזעער. ער האט שוין געהאלטן ביים קרעמל אין חבר סטאלינ'ס קאבינעט

און אים זאגן ער זאל זיך געזעגענען מיט זיין משפחה און תיכף קומען. געקומען איז ער ערשט אין א שעה ארום, ווייל ער איז קודם געגאנגען צום פאפ זיך מסדר זיין פארן טויט. מען איז תיכף צוגעטרעטן צום ענין, מיט וואס דארף זיך פארנעמען די אוויאציע פון ראטנפארבאנד? האט אים דער חבר סטאלין געפרעגט. מיט באוואכן די סאוויעטישע הימלען, האט יענער געענטפערט. און דו, וואָס האָסטו געטאָן? האָט דער חבֿר סטאַלין געפֿרעגט. דעם שענסטן שטערן פֿון אונדזער הימל האָסטו פֿאַרקויפֿט די אימפּעריאַליסטן? דערנאָך האָט ער אַ קוועק, אַ קוועטש געטאָן אויף אַ קנעפּל, און ס'איז אַרײַנגעקומען אַ סערזשאַנט. ראַסטרעלאַט נעמיעדלענאָ! דערשיסן! האָט ער געגעבן אַ באַפֿעל. צו מאָרגנס האָט דער ראַטן-פֿאַרבאַנד שוין געהאַט אַ נײַעם קאָמיסאַר פֿאַר אַוויאַציע-ענינים, אויך אַ גוטער זון פֿון דער פּאַרטיי. דער חבר סטאלין האט זיך געלייגט שלאפן אין די שטיוול ווי זיין טבע איז געווען נאך פון די פראנט צייטן, ווי ער האט ווי נאר ער האט צוגעמאכט אן אויג קלאפט מען אין טיר, ווער איז דארטן? אהא, דער פארזיצער פון דער אסטראנאמישער וויסנשאפטליכער אקאדעמיע, ער איז געוואויר געווארן אז דער חבר סטאלין זוכט א שטערן, איז ער אים געקומען אנזאגן די בשורה אז ער האט דעם שטערן געפונען. סטאלין האט אים אויסגעהערט דערנאך האט ער ווידער אריינגערופן דעם סערזשאנט און אים געגעבן א באפעל, ראסטרעלאט! דער פראפעסאר פאלט אויף די קני בעט רחמים, אבער עס העלפט גארנישט. די סאוויעטישע וויסנשאפט דארף תמיד זיין אקטועל, גיט אים דער חבר סטאלין צו פארשטיין אויף א דיאלעקטישן אופן, ס'טאר קיינמאל נישט פארשפעטיגן. ווען דער אויפזעער האט פארענדיגט זיינע מעשות, האט אים איינער פון די זעלנערס

א רוקזאק מיט פראוויאנט. הינטער אים איז געגאנגען אן אלטער מאביליזירטער מוזשיק מיט א ביקס אין דער האנט, ס'איז געווען קלאר אז מען פירט אין לאגער א נייעם ארעסטאנט. מיין שותף צו דער זעג, א בחור פון מיין שטעטל, א שניידער, טוט מיך א פרעג, דו דערקענסט אים? אביסל דערקען איך אים, נאר כ'ווייס נישט ווער ס'איז. ס'איז דאָך דער רשע, זאָגט מײַן שותּף, דער נאַטשאַלניק אױפֿן פֿערד, װאָס האָט אונדז געהײסן שטופּן די קלעצער אין הימל אַרײַן. נו, פֿרעג איך דיך, איז דאָ אַ גאָט אױף דער װעלט? דער געװעזענער נאַטשאַלניק האָט באַקומען אַ שװערע פֿאַרזשאַװערטע האַק און אַ זעג מיט אױסגעבראָכענע צײנער, און צו מאָרגנס האָט מען אים אינאײנעם מיט אַלע געטריבן צו דער אַרבעט. װאָכן זענען פֿאַרבײַ. דער אמאליגער נאטשאלניק האט געשוויצט כדי אויסצופילן די נארמע. מאכן א נארמע איז שווערער ווי הייסן יענעם שטופן די קלעצער אין הימל אריין. פון דעסטוועגן האט ער די נארמע געמאכט, ווייל ער איז געווען אפגעפרעסן, און צו דער פארציע נעגל וואסער וואס מיר האבן געקריגן דורכן פענסטערל פון דער קיך האט ער נאך געהאט וואס צו דערלייגן. איינמאל אין חודש האט מען אים צוגעשיקט א פעקל פונדערהיים. פון דעם פעקל האט ער קיינעם נישט מכבד געווען, בלויז דעם לאגער קאמענדאנט האט ער אריינגעטראגן קאלבאס, און דערפאר האט אים יענער דערלויבט צו האלטן זיין פראוויאנט אין אמט-צימערל, די ארעסטאנטן זאלן עס ביינאכט נישט צוגנב'נען. מאכט זיך א מעשה, איבער די לאגערן פון סיביר, איז ארומגעפארן א קאמיסיע פון סאמע הויכע לייט וואס האבן קאנטראלירט די היגיעניע,

אין האלב ליידיגן שפייז מאגאזין פון די ארעסטאנטן, זי דארף זיין אזוי ריין אז מען זאל פון איר קענען עסן די קאשע אן א טעלער. איידער עס האט געדארפט קומען די קאמיסיע, האט דער לאגער קאמענדאנט אריינגערופן צו זיך מיין שותף צו דער זעג, דעם שניידער, ער איז געווען א קליינינקער א דארער, געוואויגן אפשר אנדערהאלבן פוד, ווען ער ווען עס האט געבלאזן א ווינט איז אין דער טייגע האט ער גענומען אויך מיין האק כדי ער זאל זיין שווערער, דער ווינט זאל אים נישט אוועקבלאזן, ער האט זיך שטענדיג בארימט אז ער האט געקאנט אויפנייען טויזנט פאר הויזן א טאג, פון דעם איז געדרינגען אז ער איז נישט געווען קיין שניידער נאר א בלאפער, קיין האלץ העקער איז ער אויך איז ער אבער אוודאי נישט געווען, ער האט נישט געהאט דערצו קיין טאלאנט. איהם האט דער קאמענדאנט אריינגערופן, געגעבן אן עמער וואסער, א שמאטע, און א גרויסן מעסער צו קראצן די פאדלאגע, און איהם געהייסן מאכן היגיעניע אין שפייז מאגאזין. מען האט איהם דארטן פארשלאסן, און ער האט אנגעהויבן צו קראצן, קודם האט ער זיך אבער ארומגעקוקט, גענישטערט מיט די אויגן וואס מען קען דא גנב'נען. דעם גרעסטן יצר הרע האט ער געהאט צום ברויט, אבער דאס ברויט איז דאך מסתמא געציילט, דארף מען זוכן ווייטער. ער האט אזוי לאנג געזוכט ביז ער האט געפונען, און אז ער האט געפונען האט ער שוין נישט געטראכט צו ס'איז געציילט, ס'איז געשטאנען דארטן א קעסל מיט גרויסע איינגעזאלצענע פיש, מסתמא פאר די נאטשאלניקעס, צי לכבוד דעם ערשטן מאי פאר די וואכלייט, די פיש זענען געווען פארפרוירן און באדעקט מיט א דיקן שיכט זאלץ, ווי מיט א פאנצער. דאס שניידערל האט געטאן א לעק טעם גן עדן. ס'איז אים ליכטיג געווארן אין די אויגן. ער האט תיכף אראפגעצויגן א שטיוול, אריינגעריקט א פיש צווישן דער ברייטער חאלעווע און זיין דאר פיסל. דערנאך האט ער אראפגעצויגן דעם צווייטן שטיוול און באהאלטן נאך א פיש. איצט האט ער זיך גענומען צו דער היגיענע. ער האט באגאסן די פאדלאגע מיט וואסער, א שמיר געטאן, מיט דער שמאַטע און גענומען קראַצן, צוערשט אויף איין זײַט, דערנאָך אויף דער צווייטער זײַט. אַזוי האָט ער אָפּגעאַרבעט אַ גאַנצן טאָג, און ווען דער קאָמענדאַנט איז פֿאַרנאַכט אַרײַנגעקומען, האָט ער שיִער נישט געפּלאַצט פֿאַר הנאה, אַזוי ריין, אַזוי ווײַס איז געווען די פּאָדלאָגע. ער האָט דעם שנײַדער אַזש באַשאָנקען מיט אַ גאַנץ פּעקל מאַכאָרקע. קאָן זיך דאָך דאַכטן, אַז דער שנײַדער איז אַרויס פֿון מאַגאַזין אַ גליקלעכער. איז עס אבער געווען ווייט פון גליק. אין באריר מיט די ווארעמע פיס האבן די פארפרוירענע פיש גענומען אויפטייען, דאס זאלץ איז זיך צעגאנגען און די שטיוול זענען פיל געווארן מיט זאלצראסל וואס האבן געברענט און געביסן. די ביינער פון די גרויסע פיש האבן זיך אריינגעשטאכן אין לעבעדיגן פלייש און דעם שניידערל פארשאפט גרויליגע יסורים. אזוי האט ער געליטן ביזן אָוונט, און טרערן האָבן זיך געקײַקלט איבער זײַנע בלײכע באַקן. די אַרעסטאַנטן זענען געקומען פֿון דער אַרבעט, אױסגעזשלאָקעט דאָס ביסל באַלאַנדע און אַװעקגעפֿאַלן אױף די פֿאַרװאַנצטע פּריטשעס װי טױטע. אַרום דעם אױװן האָט זיך געטראָגן אַ געדיכטע פּאַרע פֿון נאַסע אוניצעס און אַ געשטאַנק פֿון שװײס. דער שניידער האָט געהאַט זיין געלעגער אויף דער אויבערשטער פּריטשע אויפן גאָרן, אינאיינעם מיט מיר. ער איז אַרויפגעקראָכן דער ערשטער און פאַרגעסן אויסצוטאָן די שטיוול. פאַרע, פאַררוק די שטיוול, זאָג איך צו אים, ביסט משוגע צו קריכן מיט די נאַסע שטיוול אין בעט? הער אויף צו בלאָזן שופר, ענטפערט ער מיר מיט חוצפה און וואַרפט נאָך אַריין אַ וואָרט וועגן דער חכמה פון שתיקה.